זאגט די הייליגע משנה מסכת שבת דף י"ט עמוד ב', זיבן שורות פון אונטן האלט מען אונז ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, אין צולין בשר בצל וביצה, מען טאר נישט בראטען פלייש אדער א בצל וואס איז צוויבל ביצה און איי, אלא כדי שיצולו מבעוד יום, נאר טאמער ס'דא גענוג צייט ס'זאל ווערן אפגעבראטען נאך פאר שבת קומט אריין. און פשט פון דעם איז, אונז האבן שוין געהאט א מחלוקת בית שמאי און בית הלל וועלכע מלאכות מ'מעג אנפאנגען צו טון פרייטאג, אונזער משנה גייט לכולי עלמא, וויבאלד אונז האבן שוין געלערנט אז ווען מ'לייגט א זאך אויף די פייער, אפילו לויט בית הלל, איז דא א חשש פון שמא יחתה, כ'האב מורא ער גייט מישן די קוילן. ממילא איז די הלכה אז מ'טאר נישט בראטן ארויפלייגן זאכן זאל ווערן געבראטן אין שבת גייט אפילו לויט בית הלל וויבאלד ס'דא א חשש פון שמא יחתה, און די משנה גייט ממשיך זיין מיט נאך אופנים וואס מ'טאר נישט לייגן זאכן אויף די פייער, זאגט די משנה ווייטער אין נותנין פת לתנור עם חשיכה מ'טאר נישט ארויפלייגן ברויט אריין אין די אויוון פאר שבת, וויבאלד כ'האב מורא שמא יחתה, און די זעלבע זאך ולא חררה על גבי גחלים, מ'טאר נישט ארויפלייגן א קוכן אויף גחלים אויף קוילן, אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום, נאר טאמער ס'איז דא גענוג צייט אז ס'זאל טוישן די קאליר פון די פון די טייג נאך נאך אינמיטן טאג, ס'זאל ווערן ברוין, ס'זאל אנפאנגן צו ווערן געענדיגט נאך פאר ס'ווערט שבת. רבי אליעזר אומר כדי שיקרום התחתון שלה. ער קריגט זיך מיטן תנא קמא און ער האלט אז די שיעור איז אז די אונטערשטע חלק זאל ווערן ברוין, זאל ווערן גרייט, אונז גיימיר שוין זען אין די גמרא וועלכע חלק ער רעדט. זאגט די משנה ווייטער, האלט מען אונז עטליכע טעג פאר פסח, מ'האט אונז מזכה געווען שלושים יום קודם החג, זאגט די משנה, משלשלין את הפסח בתנור עם חשיכה, הגם אונז האבן געהאט געזען אין די משנה, אנפאנג משנה האבן מיר אונז געזען אז מ'טאר נישט בראטן עפעס ערב שבת, זאגט די משנה אז די קרבן פסח איז אנדערש, אונז גיימיר זען אין די גמרא די הסבר, מען קען יא נעמען דעם גאנצן קרבן פסח און ארויף לייגן אויף די שטעקן וואס ס'ליגט דארט אין די פלאץ ווי ס'ווערט געבראטן, עם חשיכה גלייך פארן זמן, און מ'האט נישט קיין מורא אז מענטשן גייען גיין פון די בני חבורה וועלן מחתה זיין די גחלים. נאך א הלכה זאגט די משנה וואס דאס איז געווען אין די בית המקדש, ומאחיזין את האור במדורת בית המוקד, די בית המוקד איז געווען א ספעציעלע פלאץ אין די בית המקדש א גרויסע לשכה וואס דארטן פלעגן זיך די כהנים אנווארעמען, וויבאלד ס'איז געווען די רצפה די ערד פון די בית המקדש איז געווען קאלט, און די כהנים פלעגן גיין בארפוס, מען האט נישט געטארט גיין מיט קיין שיך, ס'האט נישט געטארט זיין קיין חציצה צווישן די פיס און די ערד, עס פלעגט זיין זייער קאלט, האט מען געהאט די בית המוקד דאס פלעגט זיי אנווארעמען, איז אין די בית המקדש האט מען נישט מורא געהאט, און מען האט געלאזט אנצינדן די מדורת בית המוקד וואס איז געווען דארטן אסאך העלצער אנגעזאמעלט, האט מען עס געקענט אנצינדן, און הגם ס'איז נישט געווארן אנגעצינדן אינגאנצן, אף על פי כן האט מען עס געמעגט טון ערב שבת. גיימיר אונז ארויף צו דף כ' עמוד א', אבער ובגבולין, מה שאין כן אינדרויסן פון די בית המקדש, איינער וואס וויל גיין אנצינדען א גאנצע הויפן פון העלצער, כדי שתאחוז האור ברובו. דאס הייסט מען קען נאר אנצינדן א הויפן העלצער טאמער רוב העלצער גייען זיין אנגעצינדן נאך פארן שבת, און די גמרא גייט מסביר זיין פונקטליך וואס מיינט רוב פון די הויפן, רבי יהודה אומר בפחמין כל שהוא טאמער די הויפן איז געמאכט פון פחמין וואס איז גרינגער ס'זאל זיך אנצינדן כל שהוא איז גענוג, וויבאלד ס'צינדט זיך שנעל אן, מ'דארף נישט חושש זיין אז מ'וועט דארפן עפעס צולייגן שפעטער. איז געשטאנען אין די משנה אין צולין בשר אלא כדי שיצולו מבעוד יום, ס'מוז ווערן אפגעבראטן פאר שבת, וואס מיינט צו ווערן אפגעבראטן פאר שבת? אוודאי מיינט עס נישט די גאנצע זאך ממש דארף זיין אפגעבראטן פאר שבת, אמר רבי אלעזר אמר רב כדי שיצולו מבעוד יום כמאכל בן דרוסאי, ס'איז גענוג טאמער ס'ווערט אפגעבראטן אז די מענטשן וואס די בן דרוסאי זענען געווען אזעלכע רויבערס וואס האבן געגעסן אפילו ס'איז נישט געווען אינגאנצן אפגעקאכט, אפגעבראטן, איז טאמער ס'איז שוין געווען גענוג אפגעבראטן פאר זיי, לויט רש"י רעדט זיך עס א דריטל אפגעבראטן, איז עס שוין גענוג גוט, אז טאמער א דריטל איז אפגעבראטן פאר שבת איז עס נישט קיין פראבלעם, איתמר נמי אמר רב אסי אמר רבי יוחנן כל שהוא כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בישולי נכרים, די גמרא זאגט אין מסכת עבודה זרה אז מען טאר נישט עסן א זאך וואס א גוי האט געקאכט, איז טאמער עס איז שוין געווען געקאכט כמאכל בן דרוסאי נאך פאר די גוי האט עס געקאכט, וואס מיינט אז ס'ווערט שוין גערעכנט ווי עס איז שוין געקאכט נאך פאר די גוי האט עס געקאכט, איז עס נישט קיין פראבלעם, תניא חנניה אומר כל שהוא כמאכל בן דרוסאי טאמער א מאכל איז שוין אפגעקאכט א דריטל לויט רש"י, מותר להשהותו על גבי כירה, מעג מען עס האלטן שבת אין א כירה, אף על פי שאינה גרופה וקטומה, הגם געווענליך דארף א כירה זיין גרוף וקטום, ס'הייסט ס'דארף זיין גרוף די די גחלים דארפן זיין ארויסגענומען אדער קטום עס דארף זיין איבערגעדעקט מיט אזא מיט ערד, אונז גיימער שוין זעהן אם ירצה השם אין דריטע פרק דא אין מסכת שבת באריכות די הלכות, זאגט חנניה, איינמאל ס'איז שוין געקאכט כמאכל בן דרוסאי דארף עס נישט זיין גרוף וקטום. זאגט די גמרא איז געשטאנען ווייטער אין די משנה אין נותנין את הפת מען טאר אויך נישט אריין לייגן די פת אין די אויוון, און לויט רבי אליעזר כדי שיקרום התחתון שלה די אונטערשטע חלק, וואס מיינט די אונטערשטע חלק? און פשט פון די גמרא'ס שאלה איז ווייל אונז האבן שוין געהאט געזען אנפאנג מסכת, די סדר איז געווען מען האט אריין געלייגט די ברויט אין די אויוון האט מען עס צוגעקלעבט צו די זייטן פון די אויוון סאו די תחתון קען זיין די חלק פון די ברויט וואס איז לעבן די וואנט דארטן ווי ס'איז צוגעקלעבט אדער קען זיין תחתון קען זיין די זייט פון די ברויט וואס איז קעגן די פייער וואס איז די אונטערשטע חלק פון די אויוון, פרעגט די גמרא איבעיא להו תחתון האיך דגבי תנור, וואס איז צוגעקלעבט צו די זייט פון די אויוון, או דילמא תחתון האיך דגבי האור, וואס איז ביי די זייט פון די ברויט, וואס דארטן פון די פייער פון אונטן פון די אויוון גייט ארויף אהין און יענץ ווערט שנעלער אפגעברענט, תא שמע, רבי אליעזר אומר כדי שיקרמו פניה המדובקין בתנור, וואס דאס איז א חומרא, אז ס'איז נישט גענוג אז ס'ווערט אפגעבאקן אין די זייט וואס איז לעבן די פייער, ס'פעלט זיך אויס די אונטן פון די ברויט וואס איז צוגעקלעבט ביי די תנור. איז געשטאנען ווייטער אין די משנה אז ס'איז דא א אויסנאם משלשלין את הפסח. די קרבן פסח האט מען יא געקענט ארויף לייגן ס'זאל ווערן אפגעבראטן ערב שבת הגם ס'איז נישט דא גענוג צייט ס'זאל ווערן אפגעבראטן ערב שבת. פרעגט די גמרא מאי טעמא פארוואס טאקע אונז ווייסט מען אז מ'טאר נישט אפבראטן א זאך ס'זאל זיך ווערן געטון אין שבת. ענטפערט די גמרא משום דבני חבורה זריזין הן. די קרבן פסח איז געטון געווארן דורך א בני חבורה וואס האבן צוזאמען געטון די מצוה פון קרבן פסח. ממילא האבן זיי געמעגט. פרעגט די גמרא הא לאו הכי לא, והאמר מר, אונז האמיר געהאט געזען צוויי טעג צוריק גדיא, די פלייש פון א ציגעלע, בין שריק ובין לא שריק שפיר דמי, אז איינמאל די פלייש איז אזא סארט פלייש וואס מענטשן ווילן נישט אז ס'זאל צוקומען די ווינט צו דעם, ממילא האט מען נישט מורא אז די מענטשן גייט עפענען די טיר און ער גייט וועלן ס'זאל זיין צוגעדעקט די גאנצע צייט, איז דעמאלטס מעג מען יא, אויב אזוי וואס דארף מען צוקומען צו בני חבורה? ענטפערט די גמרא התם מינתח הכא לא מינתח, די פריערדיגע סוגיא האט זיך גערעדט אז די פלייש איז צעשניטן, איז דא שטיקער פלייש, דאס איז נישט גוט טאמער די לופט טאמער די ווינט קומט צו דערצו האלט מען עס צוגעמאכט, מה שאין כן הכא דא די קרבן פסח רעדט זיך די גאנצע בהמה וואס מען לייגט עס ארויף אויפן שטאנג אזוי ווי ס'איז לא מינתח ס'איז נישט צעשניטן קומט אויס די ווינט מאכט עס נישט קאליע, איז ווען נישט וואס אונז האמיר די הסבר פון די בני חבורה זריזין הן וואלט עס ווען נישט געווען מותר. איך וואלט דאך נאך אלץ מורא געהאט שמא יחתה. איז געשטאנען ווייטער אין די משנה ומאחיזין את האור מען קען אנצינדן די העלצער וואס איז דא אין די לשכת בית המוקד, וואו דאס פלעגט ברענען אז די כהנים זאלן נישט זיין קאלט אויף די פיס, האט מען געהאט געזען אז מען קען עס אנצינדן פאר שבת, הגם ס'איז נישט דא גענוג צייט ס'זאל זיך אנצינדן אזוי ווי די אנדערע העלצער וואס מען צינדט אן אינדרויסן פון די בית המקדש ווי די משנה איז ממשיך און פרעגט די גמרא מנא הני מילי פון ווי ווייס איך אז מען מעג דאס אנצינדן טאקע? אמר רב הונא, שטייט אין פסוק אין פרשת ויקהל, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, דרשן איך, בכל מושבותיכם אי אתה מבעיר, דו טוסט נישט אנצינדען א פייער בכל מושבותיכם אינדרויסן פון די בית המקדש, אבל אתה מבעיר במדורת בית המוקד, דו מעגסט יא אנצינדען א פייער אין די בית המקדש, איז הגם ס'איז נישט קיין געהעריגע מקור, די גאנצע זאך איז דאך נאר געווען איסור דרבנן וואס געווענליך טאר מען נישט אנצינדען פאר שבת, אין די בית המקדש זאגט מען אז די איסור דרבנן איז נישט דא, און מען רעדט פון אנצינדען פאר שבת נישט אין שבת. פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו ארויסלערנען פון דער פסוק מתקיף לה רב חסדא אי הכי אפילו בשבת נמי, אונז רעד מיר דא ערב שבת, אז דו האסט א מקור פון לא תבערו אש בכל מושבותיכם אז אין בית מקדש גייט עס נישט אן, אויב אזוי וואלט מען געמעגט אנצינדן אפילו אין שבת אויך, אלא אמר רב חסדא קרא די פסוק וואס זאגט אז מ'קען אנצינדן אין בית מקדש כי אתא למישרי אברים ופדרים הוא דאתא, ס'רעדט זיך די הקטר חלבים ואברים, יענץ וואס מ'מעג טון אפילו אין שבת. אבער דא וואס אונז רעד מיר איז נישט קיין חלק פון די עבודת הקרבנות, מען רעדט פון אנצינדן העלצער אז די כהנים זאלן בלייבן ווארעם, דאס אוודאי טאר מען נישט אין שבת. נאר וואדען? ערב שבת, מען רעדט פון אנצינדן ערב שבת, אינדרויסן פון די בית המקדש טאר מען נישט אלס איסור דרבנן, אלס גזירה שמא יחתה. זאגט מען, אז אין די בית המקדש גייט עס נישט אן, פארוואס? וועגן כהנים זריזין הן האב איך נישט מורא אז זיי גייען עס טון. האט די משנה ממשיך געווען ובגבולין כדי שתאחוז, אינדרויסן פון די בית המקדש אז מען האט א גאנצע הויפן פון העלצער און מען צינדט עס אן פאר שבת, דארף עס זיין גענוג שטארק אנגעצינדן אז ס'זאל זיך האבן געכאפט די פייער אין רוב פון די העלצער. וואס מיינט רוב פון די העלצער? מאי רובן אמר רב רוב כל אחד ואחד, דאס הייסט דו האסט א גאנצע הויפן פון העלצער איז רוב פון יעדע שטיקל האלץ דארף שוין ווערן אנגעכאפט, ושמואל אמר כדי שלא יאמרו הבא עצים ונניח תחתיהן, שמואל טענה'ט ס'פעלט זיך נישט אויס אז ממש יעדע שטיקל האלץ זאל שוין האבן אנגעכאפט די פייער, נאר וואס דען, אז מען האט א גאנצע הויפן פון העלצער, איז דא א געוויסע צייט וואס די פלאקער איז שוין גענוג שטארק אז א מענטש איז באקוועם, ער ווייסט ער גייט שוין נישט דארפן צולייגן און שטיין אין די זייט זיכער מאכן אז ס'פאנגט אן צו ברענען, ווייל ס'ברענט שוין אזוי שטארק אז פון דא און ווייטער גייט ער שוין פון זיך אליינס, אפילו נישט יעדע האלץ האט שוין אנגעכאפט די פייער אין זיך, זאגט שמואל, איינמאל ס'האלט שוין דארט, דארף מען גארנישט טוהן, קען מען עס שוין לאזן ברענען אזוי, און אזוי מעג מען עס אנברענען פאר שבת. תני רב חייא לסיועיה לשמואל, האט רב חייא געלערנט אין א ברייתא וואס איז א ראיה צו שמואל, וואס אין די ברייתא איז געשטאנען כדי שתהא שלהבת עולה מאליה, די פלאקער גייט שוין ארויף פון זיך אליינס, און ולא שתהא שלהבת עולה על דבר אחר, מען דארף שוין נישט צוברענגען נאך זאכן וואס זאלן צוהעלפן אז עס זאל ווערן פארברענט, איז איינמאל עס האלט שוין דארט, קען מען עס אנצינדן פאר שבת. זאגט די גמרא ווייטער, עץ יחידי, טאמער א מענטש צינדט אן איין גרויסע גראבע שטיקל האלץ, איז ווי שטארק דארף די שטיקל האלץ ברענען אז מען זאל עס קענען אנצינדן פאר שבת? איז רב אמר רוב עביו, אז רוב דיקיקייט פון די האלץ, דאס הייסט, די סדר איז, די ארום און ארום פון די האלץ פאנגט אן צו ברענען די ערשטע, און נאכדעם גייט עס אריין אביסל אינעווייניג מער און מער, זאגט רב אז מען מוז עס לאזן ברענען גענוג שטארק פאר שבת, אז די רוב דיקיקייט פון די האלץ, דאס זאל שוין ברענען. ואמרי לה, האט זיי מיקל געווען, אז ניין, ברוב היקפו, ס'איז גענוג אז ס'גייט ארום און ארום. אמר רב פפא הילכך, מחמיר צו זיין בעינן דארף מען האבן רוב עביו ובעינן רוב היקפו, מען דארף ביידע, און אזוי פסק'ען מיר אונז טאקע, זאגט די גמרא כתנאי, ס'איז א מחלוקת תנאים, רבי חייא אמר כדי שישחת העץ ממלאכת האומן, אז ס'דארף גענוג שטארק ברענען פאר שבת. אז ס'זאל ווערן פארדארבן אז די אומן זאל עס נישט קענען נוצן, און דאס איז רוב עביו ווייל ס'ברענט שוין אינעווייניג, רבי יהודה בן בתירא אומר, כדי שתאחוז האש משני צדדין, ס'איז גענוג טאמער ס'ווערט אנגעכאפט דער פייער פון ביידע זייטן, און ואף על פי שאין ראיה לדבר, הגם ס'איז נישטא קיין ראיה לדבר צו וואס אונז האבן יעצט געזען אז ס'איז גענוג פון די זייטן, זכר לדבר, א זכר לדבר איז יא דא, ווייל ס'שטייט אין פסוק אין יחזקאל, את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר, היצלח למלאכה? זעט מען אז איינמאל ס'ברענט פון די זייטן ווייסט מען אז ס'ליגט שוין אויך אינעווייניג, ממילא איז משמע אז ארום און ארום איז שוין גוט. איז די גמרא שוין מסביר נאך א פסוק אויך, דאס איז א פסוק אין ירמיה, שטייט אין פסוק והאח לפניו מבערת, וואס הייסט וואס מיינט והאח לפניו מבערת, מאי אח אמר רב, אחוונא, דאס הייסט מ'האט אנגעצינדן די העלצער מיט א ערבה, שמואל אמר עצים שנדלקו באחוה, ס'איז געווארן אנגעצינדן מיט א ברודערשאפט, דאס הייסט צוזאמען. אזוי ווי די סדר איז פון א הויפן העלצער וואס איינמאל א חלק ברענט פארשפרייט זיך שוין די פייער אויך אויף די אנדערע העלצער, דערציילט די גמרא ההוא דאמר להו מאן בעי אחוונא, מען האט געהערט, די אמוראים האבן געהערט ווי איינער פארקויפט, ער האט געפרעגט ווער ס'וויל קויפן אחוונא, אשתכח ערבות, מען האט געטראפן שפעטער אז ער פארקויפט ערבות, זעהט מען א ראיה צו די פשט פון רב אז ס'מיינט ערבות. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב הונא, קנים, אויב מען האט אזעלכע שטעקענעס. אין צריכין רוב, דארף מען נישט אז ס'זאל זיך אנכאפן די פייער אין רוב פון די קנים, וויבאלד א חלק איז שוין גוט, ס'איז צוזאמען, און איינמאל ס'ברענט ווערט אלעס פארברענט, אבער אגדן, טאמער האט עס ארומגעבינדן, קומט אויס די קנים זענען זייער נאנט איינע צו די אנדערע, ס'איז איין גרויסע שטיק, ס'איז נישטא קיין לופט אינדערמיט, אין אזא פאל איז שווערער ס'זאל זיך אנכאפן די פייער אין די גאנצע זאך, ממילא צריכין רוב דארף זען ס'זאל ברענען שוין רוב פון די קנים פאר שבת, די זעלבע זאך זאגט רב הונא, גרעינין, וואס דאס זענען די קערעלעך פון א תמר פון א טייטל. אויב מען וויל דאס נוצן צו מאכן א גרויסע פייער אין צריכין רוב דארף מען נישט אז עס זאל ברענען רוב פון דעם, אבער נתנן בחותלות וואס רש"י מסביר האט מען געהאט גענומען אזעלכע לולבין בלעטער פון דעם האט מען געהאט געמאכט אזעלכע בעג אזעלכע כלים וואס האט צוזאמגעהאלטן די גרעינין צוזאמען קומט אויס איז נישט דא קיין לופט אזוי ווי די קנים וואס איז צוזאמגעבינדן דעמאלטס צריכין רוב. מתקיף לה רב חסדא, רב חסדא קריגט זיך אויף רב הונא אויף די גאנצע ענין וואס ער זאגט אז טאמער עס איז נישט צוזאמגעשטעלט צוזאמען איז עס גרינגער ס'זאל ווערן פארברענט, און טאמער ס'איז צוזאמגעשטעלט צוזאמען ס'איז צוזאמגעבינדן דארף עס יא רוב, פרעגט רב חסדא אדרבה איפכא מסתברא פונקט פארקערט, קנים מבדרן, אויב ס'איז דא סתם קנים דעמאלטס זאג איך אז ס'קען ווערן צושפרייט, ממילא וועט איין קנים נישט אנכאפן די פייער פון די אנדערע, מה שאין כן אגדן, טאמער ס'איז צוזאמגעבינדן לא מבדרן, איינמאל ס'ברענט וועט שוין די גאנצע זאך אנפאנגן צו ברענען, די זעלבע זאך גרעינין, טאמער ס'איז סתם קערעלעך, מבדרן קען זיך עס צושפרייטן וועט נישט איין פייער פון די קערל אריבערגיין צו די אנדערע, מה שאין כן נתנן בחותלות, מען האט עס אריינגעלייגט אין א כלי, עס איז אלעס צוזאמען, לא מבדרן, ממילא טענה'ט רב חסדא פונקט פארקערט, זאגט די גמרא איתמר נמי, די ווארט נמי דארף מען ארויסנעמען, די גמרא וועט ברענגען א שיטה וואס האלט א חלק ווי ר' הונא און א חלק ווי רב חסדא. גייען מיר יעצט ארויף צו דף כ' עמוד ב'. איז אמר רב כהנא, איז רב כהנא מאכט אזוי ווי א פשרה, ער זאגט ביי קנים שאגדן צריכין רוב, טאמער האט עס. צוזאמגענומען דארף עס א רוב, לא אגדן אין צריכין רוב, דאס איז אזוי ווי רב הונא, גרעינין ביי די קערעלעך פון די תמרה האלט ער ווי רב חסדא. סתם אזוי צריכין רוב דארף מען א רוב ווייל ס'קען זיך צושפרייטן, מה שאין כן נתנן בחותלות אין צריכין רוב, ס'זעט זיך אויס ווי רב כהנא האט באקוקט און ער האט געזען די מציאות איז אז ביי גרעינין איז אפילו טאמער ס'איז צוזאמען איז עס גוט, ס'כאפט זיך אן גוט, מה שאין כן ביי קנים. זאגט די גמרא ווייטער תני רב יוסף האט רב יוסף געלערנט אין א ברייתא ארבע מדורות, פיר סארטן פייערס, אין צריכין רוב דארף מען נישט אז ס'זאל זיך אנצינדן רוב פון די זאכן וואס ס'ברענט נאך פארן שבת, של זפת, טאמער ס'איז ארומגענומען מיט זפת, די העלצער איז ארומגענומען מיט זפת, של גפרית ארומגענומען מיט שוועבל, של גבינה מיט קעז, ושל רבב דאס איז א פעטנס, אדער פון א שמן פעטנס אדער שעוה וואס איז וואקס, א זאך וואס איז צולאזט און ס'איז פעט, די אלע זאכן ברענט זייער גוט, איז איינמאל ס'פאנגט אן צו ברענען, דארף עס נישט ברענען די גאנצע, במתניתא תנא, אין א ברייתא האבן מיר עס געלערנט אף של קש ושל גבבא, טאמער די פייער איז צוזאמגעשטעלט פון שטרוי, איז ברענט עס זייער גוט, אמר רבי יוחנן עצים של בבל, די עצים של בבל איז אויכעט אין צריכין רוב, מתקיף לה רבי יוסף מאי, וואס הייסט עצים של בבל וואס דו ביסט אזוי צופרידן פון זיין פייער, אז ס'ברענט אזוי שטארק, דו זאגסט אז ס'פעלט זיך נישט אויס ס'זאל ברענען פארן שבת כדי א מענטש זאל וויסן אז ס'ברענט. אילימא סילתא, וועסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך פון סילתא, ווי עס איז גאר דינע העלצערלעך, זאגט רש"י, און אין בבל פלעגט מען דאך אזוי פירן, מ'האט דאס גענוצט, איז השתא פתילה. מה דאך ווען ס'קומט צו די קנויטן אמר עולא המדליק צריך שידליק ברוב היוצא, ער דארף זען ס'זאל ברענען די רוב פון די קנויט פאר ער לאזט אפ די פייער, סילתא מבעיא, אוודאי איז עס נישט עפעס א זאך וואס עס ברענט אזוי גוט, אלא אמר רבי יוסף שוכא דארזא, דאס איז א חלק פון די טענענבוים נעבן די שאלאכץ וואס אונז גיימער שוין זעהן אנפאנג פון די קומענדיגע פרק וואס ס'מיינט, און דאס איז א זאך וואס ס'ברענט זייער גוט, רמי בר אבא אמר, זאזא. דאס איז א זאך וואס ס'וואקסט נעבן א בוים און ס'ברענט אויך זייער גוט, הדרן עלך יציאות השבת, הדרן עלך יציאות השבת, הדרן עלך יציאות השבת. זאגט די משנה, במה מדליקין במה אין מדליקין, חזל האבן שטארק מורא געהאט אז א מענטש גייט גיין שמא יטה, די לעכט וואס מען צינדט אן שבת האבן זיי געוואלט ס'זאל ברענען זייער גוט כדי מענטשן זאלן נישט צוקומען און עס אנרירן און קען עובר זיין אויף מלאכת מבעיר האבן זיי גע'אסר'ט געוויסע סארטן קנויטן און אויכעט געוויסע סארטן אוילן וואס דאס ברענט נישט גוט. זאגט די משנה במה מדליקין במה אין מדליקין פאנגט די משנה אן אויסצורעכענען קודם רעכנט די משנה פון די קנויטן זאכן וואס מען קען נישט נוצן פאר קנויטן. אין מדליקין, מען קען נישט אנצינדען, איז די משנה גייט אויסרעכענען אסאך זאכן און די גמרא גייט מסביר זיין יעדע זאך פונקטליך וואס ס'מיינט. סאו אונז גיימער עס לאזן פאר די גמרא. זאגט די משנה, מען קען נישט אנצינדען א פייער, די נרות שבת זאל מען נישט אנצינדען, די קנויטן זאלן נישט ווערן געמאכט פון די פאלגענדע זאכן, לא בלכש, ולא בחוסן, ולא בכלך, ולא בפתילת האידן, ולא בפתילת המדבר, ולא בירוקה שעל פני המים, איז ביז אהער האט די משנה אויסגערעכנט זאכן וואס מען קען נישט נוצן פאר די קנויטן, איז די משנה איז ממשיך זאכן וואס מען קען נישט נוצן פאר די אויל, לא בזפת, ולא בשעווה, ולא בשמן קיק, די גמרא גייט מסביר זיין עטליכע פשטים, ולא בשמן שריפה, אויל וואס מען איז מחויב צו פארברענען, לא באליה, נישט פעטנס וואס קומט פון די וויידל פון די בהמה, לא בחלב, וואס איז פון די חלב פון די בהמה, נחום המדי אומר, מדליקין בו בחלב מבושל, מען קען יא נוצן חלב מבושל, וחכמים אומרים, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקין בו קען מען נישט נוצן פאר אויל, און די גמרא גייט מסביר זיין באריכות פונקטליך יעדע זאך וואס אונז האבן יעצט געזען. פאנגט די גמרא אן, די ערשטע זאך וואס אונז האבן געזען אין די משנה אז מען קען נישט נוצן פאר קנויטן איז לכש, וואס מיינט לכש? שוכא דארזא, וואס דאס איז די שאלאכץ פון די טענען בוים. פרעגט די גמרא, שוכא דארזא עץ בעלמא היא, עס איז א שטיקל האלץ, אוודאי קען מען עס נישט נוצן פאר קנויטן, ס'ברענט נישט גוט, ענטפערט די גמרא בעמרניתא דאית ביה, ס'דא א געוויסע סארט וואל, צמר, וואס איז צווישן די שאלאכץ פון די טענען בוים און די עצם בוים, אינצווישן איז דא אזא מין צמר, און דאס איז א זאך וואס מ'קען ניצן פאר קנויטן, דאס זאגט די משנה אז מ'קען נישט ניצן. איז געשטאנען ווייטער אין די משנה ולא בחוסן, וואס מיינט דאס אמר רב יוסף, נעורת של פשתן, שטיקער פלאקס וואס איז נישט גענוג גרויס אז מ'זאל מאכן פון דעם געווענליכע פעדעמער פון פשתן. פרעגט די גמרא אמר ליה אביי והכתיב שטייט אין פסוק והיה החסון לנעורת ס'איז משמע אז חוסן גייט ווערן נעורת איז משמע אז חוסן לאו נעורת הוא אלא אמר אביי כיתנא דדייק ולא נפיץ ס'רעדט זיך אזא מין פלאקס וואס מ'האט עס גוט אויסגעקלאפט ולא נפיץ און ס'איז נישט געקעמט ס'איז נישט אויסגעקעמט און דאס איז אזא מין מאטעריאל די פלאקס אז ס'גייט נישט געהעריג ברענען. געשטאנען ווייטער אין די משנה ולא בכלך, וואס מיינט כלך? אמר שמואל, שאלתינהו לכל נחותי ימא, איך האב געהאט געפרעגט די אלע שיפס קאפיטאנען, וואס זיי דרייען זיך אין אויף די וואסערן און זיי ווייסן די אלע סארטן זאכן, ואמרו לי כולכא שמיה, און זיי האבן מיך אלע געענטפערט אז דער כלך מיינט כולכא. אבער ר' יצחק בר זעירא קריגט זיך, ר' יצחק בר זעירא אמר ער האלט גושקרא וואס דאס איז די אפפאל פון זיידן, דערציילט די גמרא, רבין ואביי, די צוויי אמוראים רבין און אביי, הוו יתבי קמיה דרבנא נחמיה, זיי זענען געזיצן פארנט פון ר' נחמיה, אחוה דריש גלותא וואס ער איז געווען דער ברודער פון ריש גלותא. חזייה האבן זיי געזען, דהוה לביש מטכסא, ער האט אנגעטון א זיידענע קלייד, א טייערע זיידענע קלייד. אמר ליה רבין לאביי, האט רבין זיך אנגערופן צו אביי, היינו כלך דתנן, דאס איז די כלך וואס אונז האבן געהאט געזען אין אונזער משנה, ווייל ער האט געהאלטן אז כלך איז די עיקר זיידן, נישט אזוי ווי רבי יצחק בר זעירא וואס האט געזאגט אז ס'רעדט זיך די אפפאל פון די זיידן. אמר ליה, האט אים אביי צוריקגעענטפערט, אנן שירא פרנדא קרינן ליה. די זיידן וואָס דער רב נחמיה האָט אָן רופן אונז שירא פרנדא. דאָס איז נישט כלך. ממילא קען נישט זיין אז דאס איז די זאך וואס אונז האבן געהאט געזען אין די משנה, וואס יענץ איז די אפפאל, יענץ איז כלך, ס'איז א אנדערע זאך, ס'איז נישט שירא פרנדא. פרעגט די גמרא א קשיא אויף די פשט פון רבין אז די געהעריגע זיידן דאס איז די כלך אין די משנה. מיתיבי אונז האבן געהאט געלערנט אין א ברייתא, השיראים, דאס איז זיידן, והכלך, און והסיריקין, איז חייבין בציצית. זעט מען אז די ברייתא רעכנט אויס שיראים וואס דאס איז די געהעריגע זיידן, עקסטער פון כלך איז עס פאר אנדערע זאכן, וויאזוי קענסטו זאגן אז זיידן איז כלך? איז תיובתא איז א קשיא אויף רבין, איבעית אימא, שירא לחוד ושירא פרנדא לחוד, אז די ברייתא רעדט זיך פון שיראים די געהעריגע שירא געהעריגע פלאקס, און שירא פרנדא וואס ער האט אנגעהאט איז א אנדערע זאך, ממילא איז עס נישט קיין קשיא ווייל אין אונזער משנה האט געזאגט כלך רעדט זיך פון שירא פרנדא. ס'איז געשטאנען ווייטער אין די משנה ולא בפתילת האידן, וואס מיינט עס? זאגט די גמרא, אחוינא, דאס איז א סארט וואל וואס איז דא ביי די ערבה בוים צווישן די שאלאכץ און די בוים. דערציילט די גמרא א מעשה, רבין ואביי הוו קאזלי בפקתא דטמרוריתא, זיי זענען געגאנגען צו א טאל פון טמרוריתא, חזינהו להנהו ארבתא, האבן זיי געזען די עצי ערבה, די ערבה ביימער, אמר ליה רבין לאביי, האט רבין געפרעגט פון אביי, היינו אידן דתנן, לכאורה דאס איז די אידן וואס מיר האבן געהאט געזען אין אונזער משנה אז מען קען עס נישט ניצן פאר קנויטן, אמר ליה, ההיא עץ בעלמא הוא דאס איז דאך סתם האלץ, אוודאי קען מען עס נישט ניצן, די משנה וואלט עס נישט געדארפט מודיע זיין. קלף, האט ער געגאנגען, איז רבין געגאנגען און האט אראפגעשיילט אביסל, ואחוי ליה עמרניתא דביני ביני, און האט אים געוויזן די וואל וואס איז דא צווישן די שאלאכץ און די עיקר עץ, און דאס איז א זאך וואס מען קען ווען יא מאכן קנויטן, און דאס דארף די משנה לאזן הערן אז מען קען נישט ניצן. ס'איז געשטאנען ווייטער אין די משנה ולא בפתילת המדבר, וואס מיינט פתילת המדבר? זאגט די גמרא, שברא, עס איז א מין לאנגע גראז וואס מען קען פון דעם מאכן קנויטן, און דאס טאר מען נישט ניצן. ס'איז געשטאנען ווייטער אין די משנה ולא בירוקה שעל כו', אז די ירוקה שעל המים קען מען אויך נישט ניצן צו מאכן פאר קנויטן פאר די נרות שבת, פרעגט די גמרא מאי היא?

וואס וואקסט און ס'קומט זיך צאם נעבן די שיף אינדרויסן פון די שיף, און דאס איז א שטארקע מין ירקרוקות וואס מ'וואלט ווען יא געקענט מאכן קנויטן, און דאס איז די חידוש אז מ'קען נישט. תנא, האט מען געלערנט אין א ברייתא, הוסיפו עליהן, אז די תנאים אין די ברייתא האבן צוגעלייגט נאך זאכן וואס מ'קען נישט נוצן פאר קנויטן, של צמר ושל שער, די צוויי זאכן, וואל און שער, קען מען אויך נישט נוצן, ותנא דידן וואס רעכנט עס נישט אויס ווייל דער האלט אז ס'איז פשוט נישט מעגליך עס צו נוצן פאר קנויטן דארף מען עס נישט אויסרעכענען, צמר מכווץ כוויץ ס'ווערט איינגעשרינקן ס'ברענט נישט, און שער איחרוכי מיחרך ס'ווערט אויך אינגאנצן פארברענט ס'ווערט צוקראצט ממילא קען עס נישט ברענען, דארף מען נישט צוקומען צו מ'זאל עס אויסרעכענען אז מען קען עס נישט נוצן ווייל ס'איז פשוט נישט מעגליך צו מאכן א פייער דערפון האבן זיי עס נישט אויסגערעכנט.